מיר וועלן היינט לערנען א שיחה אין חלק י"ז, פרשת בחוקותי, שיחה א', עמוד דרײַ הונדערט און דרײַצן. מיר וועלן היינט מאכן א סיום אויף חומש ויקרא מיט דעם שבת וואס ס'קומט איז דאך שבת חזק, און אם ירצה השם די קומענדיגע וואך וועלן מיר אנהייבן לערנען חומש במדבר. אין פרשת בחוקותי איז א אין שיחה א' איז א רשי שיחה, זייער א געשמאקע רשי שיחה, דער רבי פרעגט כמה וכמה שאלות אויף א רשי אינעם ערשטן פסוק אין בחוקותי, און דער רבי איז מחדש וואס האט רשין געקוועטשט, אדער וואס האט רשי געזוכט דא צו מסביר זיין, און אין רשין אליין איז דא א חידוש נפלא וואס רשי איז דא מחדש לויט ווי דער רבי זעט אין די רשי.

דער מקור פון דעם פירוש רשי איז אין תורת כהנים, אבער וויבאלד אז רשי בפירושו וואס איז על דרך הפשט, רשי זאגט אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, ברענגט בשעת ער ברענגט אין זיין פירוש פון דרשות רזל נאר דארט וואו ס'איז דא א הכרח דערויף, אין פשוטן של כתובים, כמדובר כמה פעמים אין איינע פון די כללי רשי, ווען רשי ברענגט אראפ א מדרש אדער ער ברענגט אראפ א תורת כהנים, ווען ער ברענגט אראפ א גמרא, ווען ער ברענגט די אלע זאכן, איז ווייל ס'איז מוכרח אז ער מוז עס האבן אויף פשוטן של כתובים. מוז מען זאגן אז אט דער פירוש פון תורת כהנים וואס רשי ברענגט דא איז מוכרח אין פשטות הבנת הכתוב, מוז מען דא אויך זאגן די זעלבע זאך וויבאלד אז רשי ברענגט אראפ א תורת כהנים איז מוכרח צו זאגן אז אז ער ברענגט עס אראפ אז מען זאל פשוט פארשטיין וואס דער פסוק זאגט דא דערמיט איז אויך מובן לויט דעם כלל וועט אויך זיין פארשטאנדיג פארוואס רשי דארף דא ברענגען די גאנצע אריכות יכול זה קיום המצוות כשהוא אומר כולו און ער איז זיך נישט מסתפק מיטן עצם הפירוש אז אם בחוקותי תלכו מיינט עמלים בתורה. וואס דארף רשי זאגן? איך וואלט געוואלט מיינען אז בחוקותי תלכו איז קיום המצוות, וויבאלד אבער אז ס'שטייט נאך דעם ואת מצותי תשמורו, מוז איך זאגן אז בחוקותי מיינט יגיעה בתורה, האט דאך לכתחילה געקענט זאגן, אראפברענגען דעם פסוק אם בחוקותי תלכו די דריי ווערטער און זאגן אז אז מיינט עמלים בתורה. בחוקותי תלכו, זה עמלים בתורה. ווארום דעמאלט וואלט געווען א נתינת מקום, פארוואס רשי קען עס נישט טון, ווארום דעמאלט וואלט געווען א נתינת מקום צו אננעמען אז דאס איז א, אז דאס איז דער פשוט'ער טייטש פון בחוקותי תלכו, מען וואלט געקענט מאכן א טעות און מיינען אז דאס איז דער טייטש פון בחוקותי תלכו, אז ס'מיינט עמלים בתורה. און דאס איז נישט אויסגעהאלטן, אז בחוקותי זאל מיינען עמלים בתורה איז דאך נישט אויסגעהאלטן בפשטות, ווייל דער טייטש פון בחוקותי בדרך כלל איז מצוות, אם בחוקותי תלכו אויב איר וועט גיין אין מיינע אויב איר וועט טון מיינע מצוות, דעריבער מוז רשי מקדים זיין יכול, דערפאר ברענגט רשי אראפ דעם גאנצן תורת כהנים. די ערשטע סברא איז אז דאס מיינט קיום המצוות ווי אלעמאל, נאר היות אז קיום המצוות שטייט שוין ווייטער אין פסוק, איז פון דעם מוכרח אז די פריערדיגע ווערטער אם בחוקותי תלכו מיינען נישט קיום המצוות, נאר עמלים בתורה. דערפאר איז רש י מוכרח צו אראפברענגען דעם גאנצן דעם גאנצן תורת דעם גאנצן תורת כהנים, און זאגן דעם גאנצן אריכות. איך וואלט געוואלט מיינען אז ס'איז מצוות, אבער כ'קען דאך נישט זאגן אז ס'איז מצוות, ווייל ס'שטייט דאך מצוות נאכדעם, מוז איך זאגן אז בחוקותי מיינט עמלים בתורה. איז דאס איז זייער פארשטאנדיג פארוואס רש י ברענגט אראפ דעם גאנצן ענין, און נישט נאר געקענט זאגן לכתחילה גלייך, אם בחוקותי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. ס'איז אבער נישט מובן. דער רבי וועט פרעגן פיר שאלות אויף רש י, געוואלדיגע שאלות אויף רש י וואס רש י זאגט דא, און נאכדעם וועט דער רבי מחדש זיין זיין חידוש און לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג אלס. א', רש י באווארנט אז דא איז בחוקותי ניט מצוות נאר תורה, יא, דאס וואס רשי וויל דא מחדש זיין, האט ער געדארפט מעתיק זיין פון פסוק אם בחוקותי, און מפרש זיין יכול אלו המצוות, כשאומר את מצותי הרי מצוות אמורין, נישט מער. פארוואס אויב רשי וויל זאגן אז דא דער בחוקותי מיינט נישט מצוות, ווייל מען קען נישט זאגן אז ס'איז מצוות ווייל ס'שטייט נאכדעם ואת מצותי תשמורו, און דא איז אן אנדער טייטש אין דעם ווארט בחוקותי, האט רשי געדארפט מעתיק זיין פון פסוק נאר דא בחוקותי, וואס דארף האבן דעם תלכו? תלכו האט דאך אינגאנצן נישט קיין שייכות דא, און אויף בחוקותי האט ער געדארפט נאר זאגן קלאר יכול אלו מצוות, כשאומר את מצותי הרי מצוות אמורין, און פארטיג וואלט איך געוואוסט אז דא רעדט מען וועגן תורה נישט וועגן מצוות. ב. די קשיא ווערט נאך שטארקער אין תורת כהנים, וואס דאס איז דער מקור פון פירוש רשי, שטייט טאקע יכול אלו המצוות. דער תורת כהנים זאגט נישט יכול זה קיום המצוות, נאר ער זאגט יכול אלו המצוות, איך וואלט געוואלט מיינען אז אם בחוקותי תלכו מיינט דאס די מצוות, רש י קומט און זאגט ניין, יכול איך וואלט געוואלט מיינען אז מ'רעדט דא וועגן מקיים זיין די מצוות, רש י איז דא עפעס מחדש א נייע זאך וואס ס'שטייט נישט אין תורת כהנים, און רש י איז משנה דעם לשון און שרייבט קיום המצוות. וואס ווי קומט דאס אריין דא צו זאגן יכול זה קיום המצוות אם בחוקותי תלכו מיינט איך וואלט געוואלט מיינען ווי דער תורת כהנים זאגט יכול אלו המצוות אז דאס רעדט זיך וועגן מצוות אבער איך קען דאך נישט זאגן אז ס'איז מצוות ווייל ס'שטייט נאכדעם ואת מצותי תשמורו מוז איך זאגן אז ס'רעדט זיך וועגן וועגן וועגן תורה. ג. אויב רש י איז דאך יא משנה און ער שרייבט קיום המצוות נישט ווי דאס שטייט אין תורת כהנים יכול אלו המצוות, מוז מען דאך זאגן אז רש י באווארנט אויך א צווייטע זאך אין קיום המצוות, ער לייגט צו אין די מצוות אז ס'רעדט זיך וועגן קיום המצוות, און פון דעם לערנט ער ארויס אז ס'רעדט זיך דא נישט נאר וועגן תורה נאר וועגן עמלים בתורה. פרעגט דער רבי א געוואלדיגע קשיא, דארף מען פארשטיין פון ואת מצותי תשמורו האט מען בלויז די ראיה אז בחוקותי מיינט נישט מצוות, איך קען נישט זאגן אז בחוקותי איז מצוות ווייל ס'שטייט דאך גלייך נאכדעם ואת מצותי תשמורו, איז לערן איך ארויס אז מ'מוז זאגן אז עס רעדט מען וועגן לערנען תורה, פון וואנעט אבער איז דער הכרח אז עס מיינט עמלים בתורה? פון וואנעט נעמט רש י דעם הכרח אז אז ווען ער לערנט ארויס שתהיו עמלים בתורה? לכאורה האט ער געדארפט זאגן ווי דעם תורת כהנים יכול אלו המצוות, הרי קיום בוט כשהוא אומר ואת מצותי תשמורו הרי קיום המצוות אמור אם בחוקותי תלכו מיינט ללמוד תורה וואס איז דער וואנט נעמט רשי דעם ענין פון עמלים בתורה לייגט צו א נייע זאך עמלים בתורה און ער לערנט עס ארויס פון דעם וואס ער איז משנה דעם לשון פון תורת כהנים וואס ער שרייבט קיום המצוות און נישט יכול אלו המצוות ד' פערדע קשיא אויף ואת מצותי תשמורו גלייך נאך דעם איז דאך איין המשך, אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמורו, גלייך נאכדעם איז רשי מפרש אויף ואת מצותי תשמורו, און איז מפרש, הוו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים, וואס זאגט רשי וואס הייסט ואת מצותי תשמורו, איר זאלט זיין עמלים בתורה אז איר זאלט קענען לשמור ולקיים די אלע מצוות, דאס וואס ס'מיינט ואת מצותי תשמורו, ולכאורה א געוואלדיגע קשיא, איז דאך דאס אין סתירה צו דעם וואס רש י זאגט פריער, רש י האט דאך ערשט געזאגט אין די פריערדיגן דיבור המתחיל האט רש י געזאגט כשהוא אומר ואת מצותי תשמורו, הרי קיום המצוות אמור, רעדט דאך וועגן קיום המצוות אז ס'איז א נייע זאך, את חוקותי אם בחוקותי תלכו איז עמלים בתורה, ואת מצותי תשמורו איז קיום המצוות, אז ואת מצותי תשמורו מיינט קיום המצוות און נישט א פרט אין אופן לימוד התורה זאל זיין על מנת כו'. איז דאך א נייע זאך אינגאנצן איז דאך סותר וואס ער האט געזאגט פריער. פריער האט ער געזאגט אז אם בחוקותי תלכו מיינט עמלים בתורה, לכאורה, און נאכדעם קומט ער און זאגט אז ואת מצותי תשמורו און איז עס מכריח פון ואת מצותי תשמורו אז מען מוז זאגן בחוקותי מיינט מיינט לערנען תורה אדער ווי רשי זאגט ווי מ'וועט שפעטער מסביר זיין פארוואס רב פון וואנט רשי נעמט עס אז דווקא עמלים בתורה, אבער פון וואנט רש י קומט יעצט און זאגט אויפן צווייטן פסוק אז דער אם בחוקותי תלכו דער עמלים בתורה דארף זיין על מנת לשמור ולקיים. ב. דער ביאור אין דעם. תלמוד תורה איז איינע פון די תריג מצוות. און ווי דער בן חמש למקרא ווייסט דאס אויך פון דעם וואס אויף לימוד התורה מאכט ער יעדן פרימארגן די ברכה אשר קידשנו במצוותיו און מ'זאגט וציוונו ללמוד תורה על עסקי תורה ווי דער לשון איז אין די סידורים. מאכט ער דאך א ברכה אשר קדשנו במצוותיו, ווייסט ער אז תלמוד תורה איז איינע פון די תריג מצוות, ס'איז א מצוה ווי אלע מצוות, און לפי זה איז פארשטאנדיג פארוואס מען קען נישט מפרש זיין אז בחוקותי תלכו מיינט לימוד התורה, ווארום לימוד התורה איז אין כלל פון מצוות, ואת מצותי תשמרו איז שוין אריינגערעכנט אין דעם לימוד התורה אויכעט, ווארום לימוד התורה איז אין כלל פון מצוות, בלייבט דאך ווידער די שאלה, הרי קיום המצוות אמור, הא מה אני מקיים אם בחוקותי תלכו? אויב קיום המצוות איז אמור און אין דעם איז שוין נכלל אויכעט לימוד התורה, וואס קומט נאך דער בחוקותי לערנען? ממילא איז פארשטאנדיג זייער געשמאק, דערפון איז רשי מכריח אז בחוקותי תלכו מוז מיינען נישט לימוד התורה סתם, נאר א פרט נוסף אין לימוד התורה. וואס מען קען אים ניט וויסן פון מצותי תשמרו, ווייל אויך אן דעם פרט איז מען מקיים די מצוה פון תלמוד תורה, און דאס דריקט אויס דעם ווארט תלכו, נישט סתם תשמרו מקיים זיין לערנען תורה. דרך אגב ווערט פארענטפערט אויכעט די שאלה פארוואס רשי ברענגט אראפ דעם ענין פון תלכו, ווייל דער קינד ווייסט אז ווען ס'שטייט ואת מצותי תשמרו, גייט אריין אין דעם אויך לימוד התורה, ס'איז איינע פון די מצוות. מוז מען זאגן וואס איז ואם בחוקותי תלכו, קען רשי נישט זאגן אז ס'מיינט נאר תורה אליין, ווייל תורה האב איך דאס שוין אין ואת מצותי תשמרו, מוז רשי זאגן אז ס'קומט מיר דערציילן נאך עפעס א זאך, ס'קומט מיר דערציילן אז ס'דא אן אנדער גדר אין לערנען תורה, א גדר פון עמלים בתורה, און דערפאר ברענגט רשי אראפ אויכעט דעם ווארט אם בחוקותי תלכו, ס'רעדט זיך נישט נאר וועגן תשמרו. ווייל אין ואת מצותי תשמרו רעדט זיך וועגן לערנען, וועגן לערנען לגירסא אדער לערנען פון אויבנאויף, אבער ווען ס'קומט דער אם בחוקותי איז מחדש אז ס'דארף זיין דער ענין פון עמלים בתורה, איז זייער געשמאק פון וואנעט רשי נעמט עס. אין וואס פאר אן אופן, איז יעצט איז דער רבי מסביר אין וואס פאר אן אופן קען זיין דער ענין פון תלכו וואס איז מער ווי תשמרו, מוז מען זאגן אז ס'איז עמלים בתורה. אין וואס פאר אן אופן קען מען מוסיף זיין אין לימוד התורה, וואס אויך אן דער הוספה פעלט נישט אין דער תשמרו אין קיום מצוות תלמוד תורה. אויב איך זאל זאגן אז ס'פעלט אין כמות, אין צוגעבן זמן אין לימוד התורה, אויב איך וועל זאגן אם בחוקותי תלכו מיינט אז מען זאל לערנען מער זמן תורה, איז דאס אלץ דער זעלבער אופן הקיום, דאס ווערט שוין אלץ דערמאנט אין ואת מצותי תשמרו גייט דאס אויכעט אריין אין דעם כלל. פארוואס איז דער זעלבער תשמרו? וואו זע איך אז ס'קען זיין דער זעלבער תשמרו, אז לכאורה וואלט מען געקענט זאגן אז ואת מצותי תשמרו אז איר זאלט לערנען מער תורה בכמות, זאגט דער רבי מען קען דאס נישט זאגן, בדוגמת קיום מצות והיה לך לאות על ידך, ס'איז דא א מצוה אז מען דארף לייגן תפילין, צו דאס איז א קורצער זמן אדער א לענגערער זמן, איז דאס אלץ דער זעלבער והיה לך, שטייט והיה לך לאות על ידך, איז אז א מענטש גייט די תפילין לענגער אדער ווייניגער, איז נישטא דא א ענין פון הוספה אין די מצוה, ס'איז די זעלבע מצוה נאר ער טוט עס לענגער. מוז מען דעריבער זאגן אז וואס אונטערשטרייכט אם בחוקותי תלכו, שטייט דאך אין פסוק אם בחוקותי תלכו און דערפאר ברענגט דאס רשי אראפ דעם ווארט איכות אין זיין פירוש, ווייל ס'קומט מיר מדגיש זיין נישט סתם תשמרו א הוספה, נישט סתם תשמרו ווי געזאגט פריערט אז ס'קען זיין לערנען מער אדער וואס, מ'מוז זיין א נייע הוספה מוז זיין דא, וואס וועט זיין די הוספה? א הוספה אין איכות פון דעם קיום לימוד התורה, וואס איז דער הוספה אין איכות? עמלים בתורה, הארעווען אין תורה, וואס דאס ווערט נישט בכלל, וואס דאס ווערט נישט נכלל אין מצותי תשמורו, דאס איז דאך נישט נכלל אין מצותי תשמורו, מצותי תשמורו איז א מצוה פון לערנען תורה, אבער לערנען תורה אין א אין א איכות אין א אין א אנדער סארט אופן, אין א טיפערן אופן, אין א אופן פון עמלים בתורה, ווערט נישט דערמאנט אין די מצותי תשמורו, און אז איינער לערנט אין א אופן פון מצותי תשמורו איז ער יוצא, אם בחוקותי תלכו קומט מחדש זיין אז מען זאל הארעווען אין תורה, א נייע זאך, וויבאלד אז תשמרו איז מען מקיים אויך דורך לערנען נישט אין אן אופן פון עמל, ממילא איז זייער פארשטאנדיג די גאנצע מעשה וואס רשי ברענגט אראפ דעם בחוקותי תלכו, פארוואס רשי זאגט דעם ענין פון עמלים בתורה פון וואנעט ער נעמט עס. זאגט דער רבי אין אות ג', על פי זה ווערט אבער שווער דער סדר הענינים אין פסוק, לויט דעם וועט ווערן א געוואלדיגע שאלה ווי דער פסוק גייט, אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו, לייגט זיך נישט אינגאנצן אין שכל אז ס'דארף אזוי שטיין, ס'דארף שטיין קודם מצותי תשמרו דערנאכדעם בחוקותי תלכו.

פארוואס דארף ער שטיין פריערט? ווייל אזוי איז דאך דער סדר הלימוד בפשטות. ווי גייט דער סדר פון לערנען? פריער דארף זיין דער לימוד למגרס, און ערשט דערנאך קען זיין דער עמל בתורה, לימוד בעיון. מען קען דאך נישט אנהייבן מיט פארטיפן זיך באלד בעיון איידער מען לערנט נישט פריערט אין אן אופן למגרס. ווי קען זיין אז מען לערנט בעיון פאר מען ווייסט וואס די גמרא וויל דא? איז קודם דארף מען לערנען למגרס און דערנאך דארף מען לערנען לכאורה האט דאך געדארפט שטיין אויב אזוי פארקערט, היינט פארוואס שטייט פריער בחוקותי תלכו וואס דאס איז די ענין פון עמלים בתורה הארעווען אין תורה און דערנאך שטייט ואת מצותי תשמורו וואס דאס מיינט לכאורה אין דעם ענין פון למגרס אז ער לערנט לגירסא האט געדארפט זיין פונקט פארקערט. זאגט דער רבי וואלט מען געלערנט אז דער טייטש פון בחוקותי תלכו איז לימוד התורה סתם נישט אין אן ענין פון עמלים און מצותי תשמורו איז מעשה המצוות, היטן די מצוות, וואלט געווען מובן פארוואס דאס שטייט פריער, יעמאלט וואלט איך פארשטאנען פארוואס עס שטייט פריערט, פארוואס מצותי תשמורו, וואס שטייט בחוקותי תלכו פאר, פארוואס? ווייל נאר תלמוד מביא לידי מעשה, מוז שטיין פריער דער ענין פון תלמוד און דערנאכדעם קומט דער ענין פון מעשה, אם בחוקותי תלכו איז דער ענין פון לימוד התורה און נישט נישט נישט אינעם ענין פון פון הארעווען, נישט אין יג ווי די רשי זאגט שתהיו עמלים בתורה, און נאכדעם קומט דער ווארט ואת מצותי תשמורו, אפהיטן די מצוות, ווי קען מען אפהיטן די מצוות? תלמוד מביא לידי מעשה, אז איך לערן נישט ווייס איך נישט ווי צו מקיים זיין די מצוות, וכמובן בפשטות אז כדי צו וויסן וואס צו טון און ווי אזוי צו טון דארף מען פריערט לערנען. איז דאס וואלט געווען רעכט ווען איך לערן אז בחוקותי תלכו מיינט לערנען סתם און מצוותי תשמורו מיינט מקיים זיין די מצוות, וואלט געווען רעכט וואס ס'שטייט אין דעם סדר. אבער בשעת מען לערנט אז בחוקותי תלכו מיינט עמל תורה, קען מען שוין לכאורה נישט מסביר זיין אז דערפאר שטייט פריער בחוקותי תלכו ווייל דאס איז א תנאי מוקדם וואס ברענגט צו ואת מצוותי תשמורו מעשה המצוות עס קען דאך נישט זיין פארוואס קען עס נישט זיין ווייל לידע את המעשה אשר יעשון איז נישט נויטיג דער אויפן הלימוד דווקא פון עמל תורה יעמאלט דארף איך נישט האבן דעם גאנצן פון עמל תורה אויף צו וויסן דעם דין הלכה למעשה איז מספיק לימוד למיגרס אין די ספרי הלכה וכו' וואס דארף נישט זיין דער ענין פון עמל, ממילא ווערט דאך ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה, לויט ווי רשי איז מפרש שתהיו עמלים בתורה אם בחוקותי מיינט שתהיו עמלים בתורה, וואס שטייט נאך דעם ואת מצותי תשמורו וואס דאס מיינט, אין דעם איז דאך כולל אויכעט דער לימוד התורה פון לגירסא, ווי קומט דאס אז פריערט קומט די הוראה אין תורה בחוקותיי תלכו אין אן אופן פון עמלים און דערנאך דעם ענין פון לגירסא? לכאורה פאר מען לערנט לעיון דארף קודם זיין די לגירסא האט געדארפט שטיין פארקערט את מצוותיי תשמורו ובחוקותיי תלכו. דערפון גופא דאס איז מכריח רשי'ן און די שאלה איז מכריח רשי'ן אז דאס איז א פרט פון דערפון גופא איז רשי מכריח אז דאס איז א פרט אין עמלים בתורה, אז נישט בלויז דער לימוד למיגרס דארף זיין מיט דער כוונה לשמור ולקיים, נאר אויך דער עמלים בתורה דארף זיין על מנת לשמור ולקיים, א חידוש נפלא וואס דער רבי איז מחדש דא אין רשי, אז דאס וואס רשי זאגט שתהיו עמלים בתורה, לכאורה האט דאך געדארפט שטיין פריער דעם ענין פון לגירסא און דערנאכדעם עמלים, זאגט דער רבי ניין, רשי קומט דא מחדש זיין א געוואלדיגן חידוש, אז דעם ענין פון עמלים בתורה ווען דו ביסט ווען דו לערנסט לגירסא ווייס איך אז דו לערנסט דו ווילסט דו ווילסט וויסן דעם דין וויאזוי זיך צו פירן, בשעת דו לערנסט אבער לעיונא דו לערנסט אבער עמל, יעמאלט האט דאס נישט צו טון, יעמאלט איז דאס א ענין א העכערן ענין אין לערנען תורה וואס האט נישט צו טון דווקא צו דעם ענין פון מעשה בפועל וויאזוי צו טון די מצוות, קומט רשי און איז מחדש און זאגט ניין. אז ער איז מחדש אז עמלים בתורה דארף זיין דער ענין פון עמל תורה אויכעט אין א אופן אויף לשמור ולקיים און אויף דעם ברענגט רשי גלייך נאך דעם ברענגט רשי רשי זאגט ואת מצוותי תשמורו הוו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים און רשי ברענגט א ראיה כמו שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם רשי ברענגט אראפ א פסוק פון ואתחנן, וואס דארטן שטייט ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, פון דעם פסוק זעהן מיר אז לימוד התורה בלי חילוק, אן א חילוק צו איך לערן צו וויסן די הלכה, צו איך לערן לגירסא אדער איך לערן אין א אופן פון יגיעה פון עמל תורה, ביידע דארפן זיין אין א אופן אויף ושמרתם לעשות, אז לימוד התורה בלי חילוק כולל אויך עמלים בתורה דארף זיין על מנת לשמור ולקיים. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה צען להעיר שבכתוב שם דארט אין ואתחנן שטייט שוין א פסוק פריערט שטייט שמע ישראל אל החוקים וואס מיינט שמע ישראל אל החוקים דאס מיינט ידיעה סתם בשעת ער זאגט ולמדתם אותם איז ער מחדש אין חומש אז ולמדתם אותם מיינט אז ס'דארף זיין אז אפילו עמל תורה יגיעה בתורה דארף אויך זיין אויפן אופן ושמרתם לעשותם ולפי זה איז מובן אז דאס וואס רש"י זאגט הוו עמלים בתורה בנוגע צו מצותי תשמורו האט דאך געפרעגט פריערט א קשיא לכאורה איז ער זיך דאך סותר אין די פערדע קשיא איז קיין סתירה נישט צו דעם וואס ער זאגט פריערט אז מצותי תשמורו מיינט קיום המצוות רש"י האט דאך געזאגט אם בחוקותי תלכו יכול זה קיום המצוות און נאכדעם קומט ער און זאגט מיר ואת מצותי תשמורו זאגט ער מיר אז אם בחוקותי תלכו מיינט אז זאגט רשי אז ואת מצותי תשמורו הוו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים אז ואת מצותי תשמורו איז בחוקותי תלכו איז א תנאי אין דעם ואת מצותי תשמורו פריערט האסט דאך געזאגט אז אז מצותי תשמורו איז נאר א עניין פון טון פון טון די פון טון די מצוות און מיט אמאל בייטסט מיר זאגט דער רבי ניין ווייל רשי'ס פירוש דא איז נישט אויף די ווערטער ואת מצותי תשמורו נאר אויף אם בחוקותי תלכו, ווען רש"י וויל דא מפרש זיין וואס רש"י האט געקוועטשט איז דעם ענין פון אם בחוקותי תלכו, פריער פארטייטשט רש"י די ווערטער אליין אז זיי מיינען שתהיו עמלים בתורה, אם בחוקותי תלכו מוז זיין אז ס'רעדט זיך וועגן עמלים בתורה ווי מסביר געווען פריערט אז זיי מיינען שתהיו עמלים בתורה, און דערנאך דער טעם פארוואס זיי שטייען פאר ואת מצותי תשמורו. אויב איך זאג אז עמלים בתורה ווערט דאך א קשיא, פארוואס ואת מצותי תשמורו שטייט שפעטער? ווייל דער עמלים בתורה דארף זיין על מנת לשמור ולקיים, איז זייער געשמאק פארשטאנדיג די גאנצע רשי וואס רשי ברענגט אראפ, און דער רבי לייגט צו אין הערה עלעווען, הערה עלף, זייער געשמאק, היינו שזה בא בהמשך לפירושו אם בחוקותי תלכו, רשי וויל דא מסביר זיין דעם דעם דעם ענין פון בחוקותי תלכו. און אז מ'מוז זאגן אז בחוקותי תלכו קען נישט זיין דעם ענין פון מצוות ווייל ס'שטייט שוין ואת מצותי תשמורו, מוז איך זאגן אז דאס איז א מעלים בתורה, אויב איך זאג אז דאס איז עמלים בתורה בין איך מחדש מיט דעם ואת מצותי תשמורו אז ס'דארף זיין דער עמלים בתורה אויכעט אויף מקיים זיין די מצוות. נישט עמלים בתורה איז סתם לערנען טיף און עמל בתורה, דער עמל דארף זיין אויף א אופן לשמור ולעשות, און דער רבי זאגט אז זייער געשמאק אז ס'קען זיין אז ס'איז גאר אין איין רש"י, ס'איז נישט קיין צוויי רש"י'ס, אז ס'גייט די רש"י גייט אם בחוקותי תלכו, יכול זה קיום המצוות כשאומר ואת מצותי תשמורו, הרי קיום המצוות אמור, הא מה אני מקיים אם בחוקותי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ואת מצותי תשמורו איז נישט אראפגעברענגט פון פסוק, רש י זאגט נאר ואת מצותי תשמורו מוז איך זאגן אז דאס איז א המשך פון דעם אז די יגיעה בתורה דארף זיין אפילו אויף מצותי תשמורו אויכעט, און דער רבי זאגט אז דאס וואס דער בחור הזעצער דער וואס האט געזעצט די רש י האט געזען א פירוש אין רש י אם בחוקותי אז דארט האט ער געזען אז ס'איז דא ווערטער ואת מצותי תשמורו האט ער גענומען און געמאכט פון דעם א נייעם קעפל און געמאכט אזוי ווי רש י ברענגט עס אראפ פון פון חומש, אבער לכאורה איז דאס איין דיבור המתחיל פון אם בחוקותי תלכו, און די גאנצע רשי איז מסביר קודם דעם ווארט, די ווערטער אם בחוקותי תלכו, אז ס'מוז זיין ס'רעדט זיך וועגן עמל תורה, און דערנאכדעם ווערט דאך א שאלה אויב אזוי ווי קען זיין אז שטייט ואת מצותי תשמורו און נאכדעם ס'דארף דאך זיין קודם לגירסא דערנאכדעם לעיונא, קומט רשי מחדש זיין דא אז די תורה איז מחדש א געוואלדיגן חידוש אז דער בחוקותי תלכו דער עמל אין תורה דארף זיין אויכעט אויף לשמור ולעשות, ווי רשי זאגט נאכדעם דעם פסוק, כמו שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם, אז דער לימוד אפילו ביגיעה זאל זיין אויף צו מקיים זיין דעם אייבערשטנ'ס מצוות, און דער רבי איז מסיים די הערה, בחוקותיי תלכו והבחור הזעצער לא הבחין בזה, וכן בכמה מקומות על דרך זה, ס'דא אין חומש אין אסאך ערטער וואס דער רבי האט מעורר געווען אין די שיחות וועגן דעם, והפרידו בדיבור המתחיל בפני עצמו, האט עס געמאכט אין א דיבור המתחיל בפני עצמו, ממילא איז רש י זיך נישט סותר מיט דעם וואס ער מפרש אויף אם בחוקותי וועגן עמלים בתורה, ואת מצותי תשמורו, זאגט ער ווייטער, הוו עמלים בתורה על מנת לשמור לקיים, ס'איז איין זאך, דער חידוש איז דא איין זאך, אז דער חידוש איז אז דער עמלים בתורה זאל זיין אפילו אויף לשמור ולעשות. אות ד'. מען איז ממילא איז אראפגעגאנגען אלע שאלות און א געשמאק, פשוט די רשי די חומש ווערט דא ליכטיגער און די רשי ווערט ליכטיג און אלס איז פארשטאנדיג. אות ד'. מען דארף נאך אבער מען דארף נאך אבער פארשטיין. עס בלייבט נאך אבער א שאלה, פון לשון רשי יכול זה קיום המצוות, איז מוכרח אז בפשטות וואלט מען געדארפט לערנען אז בחוקותי תלכו מיינט קיום המצוות. יא ווי גערעדט פריער. רשי מאכט דאך א גאנצע אריכות, יכול איך וואלט געוואלט מיינען אז בחוקותי תלכו וואלט געמיינט מצוות, דאס מיינט אז אין אנדערע ערטער ווען עס שטייט בחוקותי מיינט עס מצוות, נאר מצד דעם הכרח פון הרי קיום המצוות אמור שטייט דאך שוין גלייך נאכדעם ואת מצותי תשמורו אין די ווייטערדיגע ווערטער ואת מצותי תשמורו, מוז מען לערנען אז דער פירוש פון בחוקותי תלכו איז עמלים בתורה, איז רשי איז מוכרח צו זאגן אז אז דער בחוקותי תלכו קען נישט גיין אויף מצוות ווייל ס'שטייט נאכדעם ואת מצותי תשמורו, ממילא מוז מען זאגן אז ס'איז עמלים בתורה. זאגט דער רבי אבער לויט דעם איז נישט מובן, עס איז דאך ידוע אז אין מצוות זענען דא כמה סוגים, עס איז דא עדות, עס איז דא חוקים, און עס איז דא משפטים. מצוות זענען צוטיילט אויף דריי סארטן אופנים, עס איז דא עדות, וואס זיי זאגן עדות אויף מעשה בראשית, עדות אויף יציאת מצרים, דערנאך איז דא חוקים, דערנאך איז דא משפטים. און דער סוג חוקים איז די מצוות וואס שטייט דא אין בחוקותיי תלכו, און דער סוג חוקים איז די מצוות וועלכע זענען גזירת המלך. ווי רשי האט שוין פריער מפרש געווען אין פרשת אחרי, אין אפאר פרשות פריער האט רשי מפרש געווען, און וויבאלד אזוי אז חוקים מיינט גזירת המלך, שטעלט זיך די שאלה, מען קען דאך דא לערנען בפשטות, בחוקותיי מיינט די מצוות אין סוג פון חוקים. דער רבי ברענגט אראפ דער ספורנו פרעגט רעדט וועגן דעם. לכאורה האט מען קען זאגן אם בחוקותיי תלכו מיינט חוקים, וואס זענען העכער פון שכל, אזוי ווי חוקים ווערט געטייטשט בכמה וכמה מקומות שבתורה, ווי רשי האט שוין געלערנט אין אפאר פרשות פריערט אויכעט, וואס רשי זאגט דארטן אז חוקים מיינט גזירת המלך, וואס מיינט גזירת המלך? ס'העכער פון א פארשטאנד, מ'קען נישט פארשטיין וואס דאס איז, און דערנאכדעם שטייט ואת מצוותיי תשמורו, איז כולל די מצוות שעל פי שכל וואס דאס איז משפטים. דאך א געוואלדיגע געשמאקע א געשמאקע שאלה. וואס דארף רשי מאכן אזא גאנצן פירוש, לכאורה איז דאך זייער פשוט. רשי האט געקענט זאגן בחוקותיי תלכו רעדט זיך וועגן חוקים, ואת מצוותיי תשמורו רעדט זיך וועגן משפטים. די רבי וועט ברענגען א לכאורה ווי מען קען ענטפערן די שאלה, דערנאך וועט ער עס אפפרעגן, נאכדעם וועט די רבי קומען צו דעם ביאור פארוואס מען מוז לערנען דא דעם ענין. אזוי אז בחוקותיי מיינט עמלים בתורה, און מצוותיי תשמורו קומט אונז מחדש זיין אז דער אז דער אז די עמל תורה דארף זיין אויכעט אויף לשמור ולקיים נישט נאר צו לערנען תורה עמל בתורה. בפשטות קען מען ענטפערן, לכאורה וואלט מען געקענט ענטפערן, אז אויב מיטן ווארט מצוותיי איז דער פסוק אויסן נאר איין סוג פון מצוות משפטים, לויט ווי דער רבי האט ערשט געפרעגט האט מען געדארפט זאגן, לכאורה וואלט מען געקענט זאגן אז בחוקותיי מיינט חוקים, און מצוותיי תשמורו מיינט מיינט מען איין סוג פון מצוות משפטים, נישט אלע מצוות, וואלט ער וואלט ער נישט באנוצט דעם לשון מצוותיי א שם כולל פאר אלע מצוות, נאר דעם לשון משפטיי. לכאורה קען מען דאך ענטפערן זייער א געשמאקן ענטפער, וויבאלד אז ס'שטייט דא ואת מצוותיי תשמורו, מוז איך זאגן אז ס'גייט אויף אלע מצוות, ווייל אויב ער וואלט געוואלט זאגן נאר משפטים, וואלט ער געשריבן אם אם בחוקותיי תלכו, ואת משפטיי תשמורו, וואלט נישט געשטאנען ואת מצוותיי, וואס איז דאך א שם כולל פאר אלע מצוות, אזוי ווי מען געפינט עס אין פסוק, דא א פסוק אין אונזער פרשה, אלה אם אם בחוקותיי, אלה החוקים והמשפטים והתורות, אז בשעת ער וויל מפרש זיין, מפרט זיין, באזונדערע סוגים פון מצוות, רופט ער אן דעם סוג פון מצוות שפעטער מיטן שם פרטי משפטים. בשעת דער אייבישטער וויל אין תורה דערציילן וועגן די אלע זאכן, זאגט ער אונז אז ס'איז דא חוקים, און ס'איז דא משפטים, און ס'איז דא תורות. און נישט מיטן נאמען מצוות. שטייט נישט דארטן דער לשון אלה החוקים והמצוות. שטייט והמשפטים. און ניט מיט נאָמען מצוה סתם, און וויבאַלד דאָ זאָגט דער פּסוק דעם לשון מצוותי, איז אַ ראיה אַז ער מיינט אַלע מצוות, און אויב ער מיינט אַלע מצוות, מוז איך שוין קומען צו אַ הכרח אַז אַלע מצוות איז דאָך כולל אין זיך אויכעט לימוד התורה, מוז רש"י זאָגן אַז אם בחוקותי תלכו קומט אונז מחדש זיין שתהיו עמלים בתורה, דאָך לכאורה זייער אַ געשמאַקער ענטפער, און דער רבי שרייבט אין הערה זעכצן וכן כתב במלבי"ם כאן, דער מלבי"ם שרייבט טאַקע אַזוי. איז לכאורה וואלט דאך עס געווען זייער איז דאך זייער זייער א גוטער ענטפער פאר וואס מען דארף פארשטיין, זאגט דער רבי איך קען עס אבער נישט אננעמען, איז עס אבער לכאורה נישט איז עס לכאורה נישט קיין תירוץ מספיק, ווארום מען געפינט אין א פריערדיגן ארט וואו דער פסוק טיילט פאנאנדער די מצוות לסוגיהם, אין די זעלבע זאך וואס דא שטייט אלה החוקים והמשפטים והתורות, איז דא נאך א פלאץ אין די תורה אין פריערט וואס דארטן שטייט עקב אשר שמע אברהם בקולי, שטייט וישמור משמרתי,

וואס דאס מיינט משפטים, דערנאכדעם זאגט רש"י חוקותי מיינט דברים שהיצר הרע ואומות העולם משיבין עליהם, זיי פרעגן די אידן, און דער יצר הרע און די אומות העולם פרעגן, וואס וואס טוט איר דא? עס איז דאך א זאך וואס האט נישט קיין שכל, עס איז דאך היפך השכל, אויף חוקים. דערנאכדעם זאגט רש"י ותורותי להביא תורה שבעל פה, וישמור משמרתי, מצוותי מיינט משפטים, אברהם אבינו האט געהיט, האט געהערט וואס איך זאג עם, און האט געהיט מיין, און האט געהיט מיינע מצוות משפטים, האט געהיט מיינע חוקים, און ותורותיי, תורה שבעל פה. וואס מיינט ותורותיי? ותורותיי מיינט לשון רבים, ס'דאך נישט ותורתי, לשון רבים מיינט תורה שבכתב און תורה שבעל פה. וואס זע איך פון דא? זע איך פון דא א געוואלדיגע זאך, וואס מען, וואס זעט מען דאך פון דעם, אז אפילו ווען דער פסוק זאגט לשון מצוות סתם, וויבאלד ער רעכנט דערביי אויך חוקים, מיינט ער מיט די ביידע לשונות צוויי סוגי מצוות, ווען ער זאגט מצוותי' מיינט ער נישט אלע, מיינט ער נישט נאר, מיינט ער נישט אלע מצוות נאר ער מיינט נאר משפטים, האט מען דאך אזוי געקענט איינלערנען אויך בנידון דידן, קומט דאך צוריק די שאלה אויב אזוי, אויב איך זע אפילו ווען ס'שטייט מצוותי' וחוקותי' קען מען זאגן אז מצוות גייט מיינט נישט אלע מצוות נאר ס'מיינט דווקא משפטים, האט דאך רשי געקענט לערנען דא אויכעט די זעלבע זאך, קומט דאך צוריק די קשיא, האט דאך רשי געקענט לערנען אם בחוקותי תלכו מיינט חוקים, ואת מצותי תשמורו מיינט מצוות, וואס איז דער הכרח צו זאגן אז בחוקותי מיינט דער ענין פון עמלים בתורה, און מצותי מיינט אלע מצוות? אות ה' איז דער ביאור אין דעם? דער ווארט מצוות איז מלשון ציווי, אנזאגן. דער אייבשטער זאגט אן וואס מען דארף טון, זיי זענען ציוויים פון דעם אויבערשטן, איז מובן אז דער נאמען דא איז מתאים בלויז, דער נאמען פון מצוות און מצוותי' איז מתאים בלויז בנוגע די מצוות פון נאך מתן תורה, וואס דעמאלט האט דער אויבערשטער אנגעזאגט אלע מצוות. איז ממילא שייך צו זאגן אויף די מצוות מצוותיי וואס איך האב אייך אנגעזאגט אבער פאר דעם ציווי פון אויבערשטן ביי מתן תורה איז דאך ביים סוג מצוות אויף וועלכן מען זאגט אשר שמע אברהם גומר נישט געווען די מציאות פון דעם ציווי דער אויבערשטער האט דאך אים נישט מצווה געווען אויף די אלע זאכן קומט דאך אויס אז דער לשון מצוותיי וואס שטייט ביי אברהם אבינו פאר מתן תורה קען נישט מיינען מלשון ציווי הקדוש ברוך הוא וויבאלד כנזכר לעיל ס'איז נאך געווען פאר דעם ציווי, איז דא א מורא'דיגער חילוק פון די ווען איך זאג ציווי, ווען איך זאג ציווי פאר מתן תורה אדער ציווי נאך מתן תורה, איז ציווי נאך מתן תורה ווען ס'שטייט מצוה מוז מען עס לערנען אויף אלע מצוות, דערפאר איז דא ווען ס'שטייט ואת מצוותיי תשמורו גייט אריין אין דעם דער כלל אויכעט פון לימוד התורה, מה שאין כן ווען ס'שטייט באברהם אבינו מצוותיי איז רש י זאגט אז ס'רעדט זיך טאקע נאר וועגן משפטים, ווייל ס'רעדט זיך דאך פאר די ציוויים, וואס הייסט משפטים? זאגט רש י קלאר די ווערטער לא נכתבה ראוי לא נכ שאילו לא נכתבו ראויין הן להצטוות, ס'איז כאילו ווי ווי ווי ווי די זאך אליין מאנט ביי דיר זאלסט עס טון, ווי מען לערנט אין די גמרא, ווען מ'האט ארויסגעלערנט צניעות מחתול, און מ'האט ארויסגעלערנט גזילה מנמל, די אלע זאכן, דער שכל איז דיר מחייב צו עס טון, דאס וואס די, דאס וואס רש י זאגט דארטן, ווי איז דער לשון, דברים שאילו לא נכתבו ראויין הן להצטוות, וואס דאס איז משפטים. דעריבער מוז מען דארטן לערנען, אז מצוותיי ביי אברהם אבינו מוז רש י לערנען, מיינט די עניינים וועלכע זיינען ראויין להצטוות, אפילו ס'שטייט דארטן חוקותי, זאג איך נישט אז ער מיינט חוקים און משפטים, ניין, נאר ער מיינט מצוות, דווקא משפטים און נישט אלע מצוות, פארוואס? ווייל דאמאלט אבער ראויין להצטוות דאמאלט, ס'איז שוין געווען ראויין להצטוות ביי אברהם אבינו, שוין על פי שכל, און זיי ווערן אנגערופן מיטן נאמען מצוות, איי וואס ווערן זיי אנגערופן מצוות? פארוואס שרייבט דער אויבערשטער וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי ווען ער האט אים נאכנישט אנגעזאגט? זאגט דער רבי זייער געשמאק און זיי ווערן אנגערופן מיטן נאמען מצוות, דערפאר וואס שכל איז שוין מצווה אויף זיי, אז א מענטש האט שכל און ער טראכט, איז ער מצווה אז ער גייט נישט קריכן צו יענעם אין קעשענע נעמען געלט וואס יענער האט געארבעט אויף דעם. לא תגנוב דארף מען נישט האבן קיין אויף דעם די תורה זאל אונז זאגן צניעות, און ווי געזאגט פריער און די און גניבה מנמלה מיט די אלע זאכן קען מען ארויסלערנען מיטן שכל אליין, איז ביי אברהם אבינו איז דא דער ענין וואס ס'שטייט מצוותיי איז אויף א אנדער אופן ווי דא. מה שאין כן דער לשון מצוותיי בנידון דידן, ווען ס'שטייט מצוותיי דא ביי אונז אין תורה, אין בחוקותי תלכו אין די פרשה, ואת מצוותיי תשמורו, וואס שטייט נאך מתן תורה, וויבאלד אז דער לשון מצוות לייגט זיך אויף אלע מצוות, ווייל זיי זיינען אלע ציוויים פון דעם אויבערשטן, איז דעריבער שווער צו איינטייטשן אז דערמיט איז ער שולל בחוקותי, וואס שטייט אין זעלבן פסוק, ממילא קען איך נישט לערנען ווי דער רבינ'ס שאלה איז געווען, אז אם בחוקותי תלכו מיינט די חוקים, ואת מצותי תשמורו דאס מיינען די משפטים, ניין, איך מוז זאגן אז מצותי נאך מתן תורה מיינט אלע מצוות, אויב ס'מיינט אלע מצוות איז דאך שוין כלול אין דעם אויך דער לימוד התורה, ווערט דאך א שאלה וואס איז אם בחוקותי תלכו, מוז רש"י זאגן אז ס'קומט דא מחדש זיין א ענין נישט נאר סתם אין לימוד התורה נאר מחדש זיין שתהיו עמלים בתורה. וועלכע זיינען אויך ציווי השם, און ווערט געמיינט בלויז דער סוג פון משפטים, איך קען נישט זאגן אז ס'מיינט נאר דעם נאר דעם סוג פון משפטים, זאג נאכאמאל אינעווייניג, ממילא אויב דא אין דא אין פסוק שטייט מצוותיי, אפילו אז ס'שטייט נאך בחוקותיי, וואס זיי שטייען אין זעלבן פסוק, וועלכע זיינען אויך ציווי השם, און ווערט געמיינט בלויז דער סוג פון משפטים, איך קען עס נישט זאגן, נאר מען דארף לערנען אז מצוותיי תשמורו גייט אויף אלע מצוות, ובדרך ממילא דארף מען אננעמען אז בחוקותיי תלכו מיינט עמלים בתורה. זייער געשמאק. מען קען נישט זאגן אז דער מצותי גייט נאר אויף משפטים און דער בחוקותי גייט אויף חוקים, און ווי געזאגט פריער מיט אויב מצותי מיינט שוין די מצוות פון לערנען תורה אויכעט, וואס קומט דארט דער בחוקותי מיר לערנען? וואס מוז רש"י צולייגן אז ס'רעדט זיך וועגן עמלים בתורה? דערפאר זאגט רש"י ברענגט רש"י אראפ אויכעט דעם תלכו אם בחוקותי תלכו אז ס'איז נישט סתם תשמורו לערנען תורה ואת מצותי תשמורו לערנען תורה לגירסא אדער לערנען תורה צו קענען די הלכות, נאר רש"י איז מחדש אז שתהיו עמלים בתורה, און נאכדעם וואס ס'שטייט ואת מצותי תשמורו איז א תנאי אין דעם אז אפילו דער לערנען תורה לעיונא, אפילו דער לערנען תורה מיט עמל, מיט הארעווען, איז אויכעט אויף לשמור ולקיים. איז אראפגעגאנגען אלע שאלות און זייער געשמאק. אין אות ו' וועט דער רבי מסביר זיין אין א טיפן ענין א געשמאק דעם אין פנימיות העניינים על פי חסידות וואס מיינט דא די וואס זאגט דא די תורה. דער ביאור בכל הנ"ל בפנימיות העניינים. הגם אז רש"י'ס הכרח, אז אם בחוקותי תלכו מיינט עמלים בתורה, איז נישט פון לשון בחוקותי גופא, בחוקותי וואלט געמיינט מצוות. נאר פון וואנעט לערנט ארויס רש"י בחוקותי מוז מען זאגן עמלים בתורה, פון ווייטער, ווי ס'שטייט רש"י זאגט כשהוא אומר ואת מצותי תשמורו הרי קיום המצוות אמור, איז רש"י לערנט עס ארויס, מוז מען זאגן אז בחוקותי מיינט עמלים בתורה. פון דעסטוועגן דארף מען זאגן אז דער ענין פון עמלים בתורה איז מרומז אויך אינעם לשון בחוקותי תלכו. בפשטות ווי מען לערנט אין פשוטו ווי מען האט געלערנט ביז יעצט, איז רש"י לערנט עס ארויס פון דעם מצותי תשמורו איז ער מכריח צו זאגן אז בחוקותי תלכו מיינט עמלים בתורה. דער רבי זאגט על פי פנימיות העניינים מוז מען טרעפן אין די ווערטער בחוקותי תלכו דארף מען אויכעט טרעפן דעם ענין פון עמלים בתורה. א געשמאקן כאפ און דער רבי וועט אונז מסביר זיין וויאזוי דאס איז. ווארום פארוואס מוז מען זאגן אז אין בחוקותי תלכו לפנימיות התורה, אין דעם ווערט שוין מרומז דער ענין פון עמל תורה, ווארום ותורה אור, ברענגט אראפ א פסוק אין משלי שטייט ותורה אור, אלע עניינים פון תורה זענען אין א ליכטיגן אופן און זיי באלייכטן יעדער זאך, און דאס מיינט כמובן אז תורה, ועל אחת כמה וכמה תורה שבכתב, דער רבי ברענגט אראפ אין די הארה שלא כתלמוד בבלי שעליו נאמר במחשכים הושיבני, די גמרא אין סנהדרין זאגט במחשכים הושיבני זה תלמוד בבלי, נאר מ'רעדט דא וועגן תורה שבכתב, איז געשריבן געווארן אין אן אופן אז דער תוכן הכתוב זאל זיין ליכטיג. אויב דער ווארט בחוקותי וואלט כלל נישט געוויזן אויף תורה נאר אויף מצוות, וואלט דאן אנשטאט דעם לשון בחוקותי געשטאנען בתורתי. אם בתורותי תלכו, עס וואלט נישט געשטאנען אם בחוקותי, עס וואלט געשטאנען בתורתי אדער בתורותי, לשון יחיד און לשון רבים, וואס דריקט אויס קלאר די מכוון תורה, אם בתורותי תלכו, אזוי וואלט געשטאנען, וויבאלד אבער אז תורה האט אויסגעקליבן דווקא דעם לשון בחוקותי, איז מוכרח אז דווקא אין דעם לשון איז מודגש דער ענין פון עמלים בתורה, אויך דער חידוש נפלא אז מען מוז געפונען אין דעם ווארט בחוקותי אליין אז ס'רעדט זיך וועגן עמלים בתורה, אז נישט וואלט די תורה געשריבן אויף א גרינגערן אופן, תורה איז אור, וואלט אויך די תורה געשריבן אם בחוקותי אם בתורתי תלכו אדער אם בתורותי תלכו, וואלט איך געוואוסט אז ס'רעדט זיך וועגן לערנען תורה, און ס'דארף זיין א ענין פון תלכו, עמלים בתורה, פארוואס זאגט די תורה אם בחוקותי, מוז מען זאגן אז אין בחוקותי אליין העט מען געפינען דעם דעם טייטש אז ס'מיינט אויכעט דעם ענין פון עמלים בתורה טיפער ווי רש"י האט געלערנט אז מען לערנט עס ארויס וויבאלד עס שטייט ואת מצותי תשמרו ווייס איך שוין וועגן מצוות מוז מען זאגן אז בחוקותי איז תורה ניין בחוקותי אליין העט אנווייזן אויף דעם ענין פון תורה אות ז' צו פארשטיין ווי אזוי דער לשון בחוקותי ווען עס ווערט באנוצט אויף לימוד התורה דריקט אויס דעם ענין פון עמל תורה דאס איז דאך דער רבי מחדש אז דער ווארט בחוקותי זאגט נישט נאר תורה נאר ס'זאגט עמל תורה, דארף מען פריער מסביר זיין א פרט אין דעם תוכן פון דעם תואר חוקים וואס ווערט באנוצט בשייכות וואס ווערט באנוצט בשייכות צו מצוות, קודם וועט מען מסביר זיין ווי חוקים ווערן דערמאנט בדרך כלל צו מצוות, יא, חוקים איז דאך בדרך כלל, איז דאך א ענין פון מצוות, ווי גערעדט פריערט, אז דאס די מצוות וואס די יצר הרע און די אומות העולם טענה'ן צו אידן, וואס טוט איר דאס? א ענין וואס איז העכער פון שכל. וועט מען מסביר זיין קודם דעם ענין פון חוקים לגבי מצוות, דאן וועט מען פארשטיין ווי דעם ווי מיט דעם ווארט אם בחוקותי לערנט מען ארויס אויף עמלים בתורה. ס'איז ידוע אז אחוץ דעם נאמען מצוות, וואס איז א שם כללי פאר אלע מצוות כנזכר לעיל, מ'האט שוין גערעדט פריערט אין אין אות ד' האט מען גערעדט איבער דעם ענין אז ס'דא דריי סארטן מצוות, עדות, חוקים און משפטים. זאגט דער רבי האט יעדער סוג פון מצוות א באזונדער נאמען ס'איז דא א שם כללי מצוות און ס'איז דא א באזונדער נאמען ס'איז דא עדות משפטים און חוקים עדות איז דער סוג מצוות וואס זאגן עדות אויף געוויסע עניינים עדות היא לישראל ס'איז א ענין פון עדות וואס מיינט עדות ס'איז א עדות אויף בריאת שמים וארץ ס'איז א עדות אויף יציאת מצרים שבת זכר מזאגט זכר ליציאת מצרים זאגט זכר למעשה בראשית און אין תפילין איז זכר אויף יציאת מצרים וכדומה דאס איז דער ענין פון עדות משפטים זענען כולל די מצוות וואס אלמלא ניתנה תורה וואלט מען זיי אליין פארשטאנען דורך משפט שכלי דאס דער ענין פון משפטים דער צווייטער ענין פירסט ערשט איז עדות דאן גייט משפטים און וואס איז חוקים און חוקים זענען די מצוות וועלכע זענען דורכאויס גזירת המלך א גזירה פונעם מלך, זיי האבן נישט קיין ארט אין שכל, נישט אלס משפטים און אויך נישט אלס עדות, עס איז נישט קיין משפט און עס איז נישט קיין עדות, עס איז א חוק, א חוק אן שכל אינגאנצן, נאר ענינם איז גזירה גזרתי חוקה חקקתי, שטייט קלאר, גזירה גזרתי חוקה חקקתי. האבן מיר די דריי עניינים פון די פון דעם נאמען דער כלל פון די מצוות ווערט אן אלע מצוות זענען אנגערופן מצוות דערנאכדעם דא יעדער סוג ווערט אנגערופן לויט דעם עדות משפטים און חוקים. אין לשון הקודש וואס איז נישט קיין לשון הסכמי זענען אלע עניינים בדיוק דאס די אלע אנדערע שפראכן וואס איז דא די שפראכן וואס מענטשן האבן זיך צאמגענומען אין א מדינה און וואו זיי האבן געוואוינט און זיי האבן געמאכט א נייע שפראך פון דעם איז געווארן א שפראך זיי האבן מחליט געווען אז מ'האט מחליט געווען אז אז א טיש א שולחן הייסט אויף ענגליש הייסט עס טעיבל און אויף אנדערע לשונות הייסט עס אנדערש זעלבע זאך איז אידיש אויכעט א טיש אבער דער שולחן איז א לשון הקודש, ס'איז נישט קיין לשון הסכמי וואס מענטשן האבן עס געמאכט, זענען אלע עניינים בדיוק, לשון הקודש איז בדיוק אין יעדן זאך, איז וויבאלד די מצוות וועלכע האבן נישט קיין ארט אין שכל הייסן מיטן נאמען חוקים, הייסן מיטן לשון חוקים, ווערט עס א נאמען געגעבן חוק, דער רבי זאגט וואס לשון חוקה האט אויך דעם אפטייטש פון חקיקה. דער ווארט פון חוקה, חוק, נעמט זיך פונעם לשון חקיקה, ווי דער אלטער רבי איז מבאר אין ליקוטי תורה, אין דעם ווארט בחוקותיי, ווען ער זאגט אז בחוקותיי תלכו, מיינט אויכעט אז די דברי תורה זאלן זיין חקוקים, נישט נאר לערנען און נישט נאר א מלתא, נאר עס זאל זיין דעם ענין פון חקיקה, אויסגעקריצט, איינגעקריצט און אויסגעקריצט. דארף מען זאגן אז ס'איז דא א תוכנ'דיגע שייכות צווישן דעם ענין פון חוקה, למעלה מהשכל, און ענין החקיקה. דארף מען געפינען א א א שייכות'דיגן ענין צווישן דעם ענין פון חוקה, וואס בפשטות מיינט דאס למעלה מן השכל, און וואס חוקה מיינט אויכעט דער ענין פון חקיקה, אויסקריצן די הסברה בזה. דער כללות'דיגער אונטערשייד צווישן מלאכת החקיקה און כתיבה, לויט דעם וועט מען פארשטיין דעם קשר. דער כללות'דיגער אונטערשייד צווישן מלאכת החקיקה און כתיבה, וואס איז דער חילוק צווישן שרייבן און אויסקריצן? איז אין דעם וואס ביי חקיקה פאדערט זיך מער כח און אנשטרענגונג ווי ביי כתיבה, זייער א פשוטע פארשטאנדיגע זאך, דיבור איז בלויז מעשה זוטא ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין, דיבור איז א מעשה זוטא, כתיבה איז שוין א מעשה שלם, אבער דאך דארף מען ביי כתיבה נישט האבן אזויפיל כח און אנשטרענגונג ווי ביי חקיקה, שרייבן איז אסאך גרינגער ווען מען דארף אויסקראצן אויסקריצן אין א שטיין. דערמיט איז מובן וואס די מצוות וואס זענען בלויז גזירת המלך ווערן אנגערופן חוקים מלשון חקיקה. פשוט געשמאק ווי דער רבי איז דאס מסביר וואס איז די שייכות פון חקיקה מיט חוקה. איז זייער פארשטאנדיג, דערמיט איז מובן וואס די מצוות וואס זענען בלויז גזירת המלך ווערן אנגערופן חוקים מלשון חקיקה, יעצט וועט עס ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג, ווייל דער קיום פון א זאך וואס לייגט זיך נישט אין שכל, ביז אז ס'קומט אזעלכע מצוות וואס איז דא, ביז צו אז ס'איז גאר היפך השכל אין די חוקים, איז אן עבודה קשה, אסאך שווערער ווי דער קיום פון א זאך וואס איז על פי שכל, ממילא איז דאך זייער גוט פארשטאנדיג דער קשר פון חוקה מיט חוקקתי, א חוק מיט חוקקתי, וויבאלד אז שרייבן איז גרינגער ווי דעם אויסקריצן, אויסקריצן איז אסאך שווערער ווי דעם, דערפאר איז אויכעט דער מקיים זיין די מצוות פון חוקים איז אויף אסאך א שווערערן אופן וויבאלד אז דער ענין פון חקיקה איז שווערער, אזוי די זעלבע זאך אויכעט א חוק וואס האט נישט קיין שכל איז שווערער צו מקיים זיין ווי א מצוה וואס איך פארשטיי וואס איך טו. ועל פי זה איז אויך פארשטאנדיג אז דער לשון בחוקותי ווען ער ווערט באנוצט אויף תורה מיינט נישט לימוד התורה סתם נאר עמל תורה. ווען איך קום דיר זאגן אם בחוקותי תלכו שטייט נישט אם בתורתי תלכו נאר ס'שטייט דווקא אם בחוקותי מיינט דאך אז דער ענין פון חקיקה אויכעט אויב ס'מיינט דעם ענין פון חקיקה מיינט דאס דעם ענין פון בחוקותי עמל תורה ווייל חוקה מלשון חקיקה ווייזט אויף א שווערערער ארבעט וואס ווייזט דאס? ס'ווייזט אויף עמל אויב איך זאג אז עס דארף זיין אן ענין פון חקיקה, מוז עס, איז דאס, איז, גיבט זיך עס ארויס אין דעם ענין פון עמל. און בשעת ער לערנט תורה מיט א הארעוואניע, מיט דער עבודה קשה פון חקיקה, וואס טוט עס יעמאלט אויף? דא לערנט מען וועגן דעם ענין ווי מען דארף לערנען תורה, נאכדעם וועט מען זען די תוצאה פון דעם. און בשעת ער לערנט תורה מיט א הארעוואניע, מיט דער עבודה קשה פון חקיקה, פועל'ט עס א חקיקה אין הארץ פון דעם לומד התורה. ווערט עס חקוק אין זיין הארץ. אז אפילו ווען ליבו איז כלב האבן, ווען א מענטש חס ושלום האט א הארץ כלב האבן, איז אויב ער הארעוועט אין תורה, ווערט זיין פארשטיינערט הארץ דורכגעקריצט און דורכגעריבן דורך דעם עמל בתורה, ווי דער רבי זאגט אבנים שחקו מים, ער ברענגט אראפ פון אבות דרבי נתן, און ווי באוואוסט די מעשה פון רבי עקיבא מיטן שטיין מיט די וואסער וואס האט געטראפעט אויף דעם, איז ממילא זאגט דער רבי אז אויב איינער עט לערנען אין א אופן פון חקיקה איז שוין פארשטאנדיג דער ענין פון חוק מיט חקיקה ווייל ס'איז שווערער צו מקיים זיין די מצוות, ממילא קומט ווען ס'קומט אין תורה ווען מ'זאגט דעם לשון חקיקה מוז עס זיין ווייל ס'מוז זיין אין א אופן פון עמל ס'מוז זיין אויף א שווערערן אופן ווי לערנען נאר לגירסא, ממילא און דער תוצאה פון דעם עט זיין אז אויב עט לערנען אין הארעוואניע עט ווערן זיין הארץ אפילו לב אבן עט עס ווערן איינגעקריצט און דורכגעריבן מיט דעם ענין פון עמל תורה. אות ח'. אין תורה זענען דאך אלע עניינים מכוון ומדויק בתכלית. איז וויבאלד אז עמל תורה הייסט מיטן לשון חוקה, דער זעלבער לשון וועלכער עס ווערט באנוצט אויף מצוות שלמעלה מהשכל, מ'האט ערשט געקומען צו א מסקנא אז ווען ס'שטייט בחוקותי ביי לערנען תורה מיינט עס עמל תורה, און ס'רעדט זיך וועגן און ס'האט די זעלבע זאך ווי מ'נוצט דאס ביי די מצוות וואס זענען למעלה מהשכל, איז דאס גופא א הוכחה אז דער טעם וואס עמל תורה הייסט חוקה איז נישט בלויז מצד דעם וואס זי איז אן עבודה קשה כנ"ל, נישט נאר נישט נאר ווייל ס'איז א עבודה קשה צו מאכן יגיעה בתורה, נאר מצד דעם וואס דער עמל תורה איז פארבונדן מיט למעלה מהשכל, נאך א קשר אין דעם ענין פון חוקה אם בחוקותי תלכו, וואס האט צו טון מיט דעם ענין פון הארעווען לערנען אין א אופן פון לערנען תורה, איז א הוכחה אז דער טעם וואס מען רופט עס אן חוקה דעם עמל תורה איז נישט נאר ווייל ס'איז שווערער, נאר אויכעט ווייל דער עמל תורה איז פארבונדן מיט דעם ענין פון למעלה מהשכל. אף על פי אז דער לימוד, דער רבי עט עס מסביר זיין וואס דאס מיינט, אז דער לימוד איז יעמאלט אין א אופן פון למעלה מן השכל, דערפאר ווערט עס אנגערופן אויכעט חוקה, נישט נאר ווייל ס'איז שווערער, אף על פי ווייל אין מצוות זעמער דאך אז חוקה ווערט אנגערופן א זאך וואס איז למעלה מן השכל מוז עס האבן א שייכות אויכעט ווען איך נוץ דעם חוקה אויף עמל תורה אף על פי אז דער לימוד פון תורה שבעל פה מוז זיין אין הבנה והשגה דווקא ווען מען לערנט תורה שבעל פה מוז זיין די הבנה והשגה און אויב מען פארשטייט נישט וואס מען לערנט קען מען אויף דעם קיין ברכת התורה נישט מאכן דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין שולחן ערוך אז אז מען לערנט תורה שבעל פה און מען פארשטייט נישט קיין איין ווארט איז קען מען נישט מאכן קיין ברכת התורה אויף דעם אף על פי כן ס'הייסט ווען מען לערנט חומש אן אן פארשטיין דארף מאכן ברכת התורה אבער מען לערנט תורה שבעל פה איז נישט אף על פי כן איז דער עמל תורה פארבונדן מיט למעלה מהשכל. לכאורה איז דאך עס א סתירה, איך זאג אז ס'מוז זיין הבנה והשגה, ווייל אנישט קען מען נישט מאכן קיין ברכת התורה אויף דעם. און דעסטוועגן זאג איך אז אף על פי כן איז דער עמל תורה פארבונדן מיט למעלה מהשכל. ואדרבה, דווקא אין בחוקותי שלמעלה מהשכל דריקט זיך אויס דער עמלים בתורה. געוואלדיג! אם בחוקותי, אין די זאכן וואס איז למעלה מהשכל, וואס פאדערט דער אייבישטער פון אונז? אז ס'זאל זיין דער ענין פון עמל, דווקא הארעווען דארטן. און דער רבי וועט עס מסביר זיין אין צוויי אופנים, און דאס איז אין צוויי ענינים. דער רבי זאגט אין הארה פֿיר און דרײַסיק, דער ערשטער ענין עט מען רעדן וועגן בנוגע לעבודת העמל תורה, אין די עצם עבודה, און די צווייטע עט זיין בנוגע צו די תוצאה, ווי גערעדט פריערט, אז בשעת א איד וועט לערנען אין אין א אופן פון עמל תורה, עט לערנען אין א אופן פון חקיקה, וואס בחוקותי מיינט דאך אויך חקיקה, ער עט עס האבן דעם ענין, עצם ענין פון זיין לערנען, די ערשטע זאך, צווייטע זאך עט עס האבן די השפעה אז זיין הארץ עט ווערן אויסגעקריצט און די הארץ אפילו לב האבן עט עס ווערן גערירט און עט ווערן מער ירא שמים, עס עט האבן אויף אים א מורא'דיגע השפעה, די זעלבע זאך איז דא אויכעט לויט דעם. און דאס איז אין צוויי עניינים. א', דער עמל בתורה דארף זיין מערער ווי עס לייגט זיך בשכלו. וואס מיינט דאס? בשעת מען לערנט בלויז אויף וויפיל עס פאדערט דער שכל, הייסט עס נישט קיין ריכטיגער עמל. אויב ער לערנט נאר וויפיל ס'פאדערט זיך פון זיין שכל, און דאס איז פאר אים גענוג, דאס הייסט נישט קיין עמל. ב', דער עמל בתורה ברענגט אים צו דער הנחה והשגה אז אויך די עניינים וועלכע ער פארשטייט יא בשכלו זענען אין אמת'ן העכער פון השגה. איז דא צוויי עניינים, איין זאך ווי דער עצם לערנען, אויב ער לערנט אין אן אופן נאר וויפיל זיין שכל קען פארנעמען און מער נישט הייסט עס נישט קיין עמל, און צווייטנס דער עמל בתורה, אויב ער וועט האבן עמל בתורה ווי ס'דארף צו זיין, וועט ער קומען צו א מסקנא אז אז אפילו די עניינים וואס פארשטייט יא בשכלו זענען אין אמת'ן העכער פון השגה. כמאמר. ברענגט ער אראפ פון קבלה, תכלית הידיעה שלא נדעך, וואס דער תכלית הידיעה, תכלית פון לערנען און אלע זאכן, אז מען זאל נישט וויסן, אז דאס הייסט אז דעם אייבערשטן קען מען קיינמאל נישט צוקומען צו א פארשטאנד ווער דער אייבישטער און וואס דער אייבישטער איז, וואס אזוי איז דא, וואס אזוי ווי דאס איז בנוגע דעם אויבערשטן, שטייט דאך תכלית הידיעה שלא נדעך, על דרך זה איז עס אויך בנוגע תורה, וואס תורה איז דאך חכמתו יתברך, וואס הוא וחכמתו אחד, דער אייבישטער מיט זיין חכמה דער אייבישטער מיט תורה איז איז איינס ווי מען ניצט עס אלעמאל ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא כולא חד איז דאך חכמה איז דאך ממש חכמתו איז דאך איז דאך דער אייבישטער מיט חכמתו איז אחד כמו שכתב הרמבם ובמילא כשם דער לשון דער לשון פון שער היחוד ואמונה כשם שאין ביכולת שום שכל נברא להשיג בוראו ווי דער רמבם זאגט דאס אין הלכות יסודי התורה וויבאלד אז אין ביכולת שום שכל נברא צו משיג זיין דעם בורא כך אינו יכול להשיג חכמתו, קלאר, וויבאלד אז מען קען נישט משיג זיין דעם אייבערשטן קען מען נישט משיג זיין, פון דעם קומט מען צו א מסקנא אז אפילו ערשטנס אז דארף זיין דער ענין פון עמל העכער ווי שכל, יעמאלט ווערט עס אנגערופן עמל, און ער וועט לערנען מיט עמל וועט ער קומען צו די מסקנא אז אפילו וואס ער פארשטייט איז אויכעט נישט פארשטאנען, כך אינו יכול להשיג חכמתו, כמו שנאמר, א פסוק אין איוב, ונעלמה מעיני כל חי, ס'איז נעלם פון עיני כל חי, און אויב ער מיינט

זענען אזוי ווי חוקים. דא שטייט דאס אז די ענינים פון וואס מען פארשטייט איז דאס אויכעט ווי א חוק. איך האב געהערט אליין פון רבי'ן ביי פארברענגען זייער געשמאק, דער רבי האט געזאגט אז בדרך כלל די וועלט זאגט אז מען דארף אז מען דארף טון חוקים אזוי ווי משפטים, אפילו אז איך פארשטיי נישט דארף איך עס טון אזוי ווי איך טו א משפט וואס איך פארשטיי יא. דער פריעדיגער רבי האט געזאגט און איך זאג אז מען דארף טון די משפטים אזוי ווי חוקים, אז אפילו די זאכן וואס איך פארשטיי דארף איך טון אזוי ווי חוקים וואס איך פארשטיי נישט. פונקט וואס ס'שטייט דארט דער זעלבער לשון, אזוי אויך די ענינים מושגים זענען אזוי ווי חוקים, וואס על פי זה וועט ווערן רעכט וואס ער זאגט אויף לימוד התורה דעם לשון בחוקותי תלכו, יעצט וועט ווערן פארשטאנדיג פארוואס די תורה שטעלט אונז דא מיט דעם לשון אם בחוקותי, כאטש אז ער מיינט דאך דא דעם לימוד פון יעדער ענין שבתורה, ער מיינט דאך נישט קיין חוקים דווקא, ער מיינט דאך דווקא לערנען די גאנצע תורה, נישט בלויז דעם לימוד פון חוקים, אם בחוקותי תלכו איז דאס לערנען די גאנצע תורה, נאר אז מען רעדט דאך וועגן לערנען נישט נאר חוקים נאר אויך פון עדות און משפטים, ווייל און דער רבי לייגט צו אין די הערה בפרט אז די מצוות פון חוקים שבתורה איז דאך איז דאך זייער קטן בכמות לגבי די סוג פון משפטים, און ממילא רעדט מען דאך דא וועגן דעם ענין פון לערנען, פון לערנען די גאנצע תורה אין א אופן פון עמל, ווייל דורכ'ן עמל בתורה קומט מען צו דער הכרה אז אויך משפטים זענען חוקים. געוואלדיג.